בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף נ היי, מ'הייבט אן דף נ ד עמוד בית, ביי די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, אפילו טאקע אונז האבן שוין געזען אז א בתולה נארמאל באקומט מאתים און א אלמנה באקומט א מנה, פון דעסטוועגן זאגט די משנה, אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף, אז א מאן וויל צולייגן אפילו הונדערט מנה קען ער אויך צולייגן, ער קען צושרייבן און צולייגן צו די כתובה וויפיל ער וויל, וואס די חידוש פון דעם וועט מען שוין זעהן אין די גמרא, זאגט די משנה ווייטער, נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין, גובה את הכל, זאגט די תנא קמא אין די משנה, אז סיי טאמער די מאן איז געשטארבן אדער ער האט גע'גט די פרוי מן האירוסין, און סיי מן הנשואין, באקומט די פרוי די גאנצע כתובה, די גאנצע מיינט סיי די מנה מסיים, און סיי די תוספות וואס די מאן האט צוגעלייגט, רבי אלעזר בן עזריה אומר, רבי אלעזר בן עזריה קריגט זיך, און ער זאגט מן הנשואין, גובה את הכל, טאמער זיי האבן חתונה געהאט און די מאן איז געשטארבן אדער האט איר גע'גט, דעמאלטס טאקע מוז ער איר געבן די גאנצע, סיי די מנה מסיים און סיי די תוספות, אבער מן האירוסין, טאמער עס איז נאר געווען א אירוסין, דעמאלטס בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, דעמאלטס האלט ר' אלעזר בן עזריה אז די מנה מאתים אוודאי באקומט זי, אבער די תוספות כתובה באקומט זי נישט, פארוואס ווייל ר' אלעזר בן עזריה האלט אז ווען די מאן האט געשריבן תוספות כתובה איז עס נאר געווען על דעת אז זיי וועלן חתונה האבן, און אז זיי האבן נישט צום סוף חתונה געהאט באקומט זי דאס נישט, זאגט די משנה ווייטער נאך א מחלוקת, רבי יהודה אומר, אם רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה, ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמישים זוז. פשט, רבי יהודה האלט אז מען קען אויך מאכן אז די מאן זאל דארפן באצאלן ווייניגער ווי א מנה מאתים, וויאזוי? טאמער די פרוי איז מסכים צו מוחל זיין אויף א חלק פון די כתובה מעג זי, און ממילא וויאזוי טוט מען דאס? זאגט רבי יהודה, די מאן שרייבט א גאנצע כתובה, ער שרייבט מאתים, און די פרוי שרייבט צוריק, כ'האב שוין באקומען האלב, אפילו זי האט נישט באמת באקומען האלב, אבער זי ווייזט מיט דעם אז זי איז מוחל אויף האלב, זעלבע זאך ביי אלמנה, די מאן שרייבט א כתובה אז ער גייט איר צאלן א מנה, און די פרוי שרייבט צוריק, כ'האב שוין באקומען האלב, וואס מיט דעם ווייזט זי אז זי איז מוחל אויף האלב, רבי יהודה האלט אז מען קען אזוי טון, רבי מאיר אומר, רבי מאיר קריגט זיך, און רבי מאיר זאגט כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה, טאמער די כתובה איז ווייניגער ווי מאתים אדער ווייניגער ווי א מנה, הרי זה בעילת זנות, איז א בעילת זנות זיי טארן נישט וואוינען צוזאמען, און ווען מען וועט זעהן די גמרא אז ר' מאיר האלט חוץ פון דעם וואס א בעילת זנות העלפט עס נישט, פשט, אוודאי אפילו מען וועט שרייבן קלאר די פרוי וועט זאגן איך בין מוחל אויף האלב זי קען נישט מוחל זיין, אבער חוץ פון דעם וואס זי קען נישט און חוץ פון דעם וואס די מאן וועט דארפן באצאלן די גאנצע, איז עס נאך אויך א בעילת זנות פארוואס ווייל ווי מען וועט זעהן די פרוי רעדט זיך איין אז זי גייט עס נישט באקומען, און פאר דעם אליין איז דאס שוין א פראבלעם. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא הייבט אן מיט דעם, מ'האט געזען אין די משנה אז א מאן מעג צולייגן צו די כתובה א תוס' כתובה, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש, אוודאי מעג א מאן צולייגן, ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא קיצותא עבוד רבנן, שלא לבייש את מי שאין לו, אפשר וואלט מען געמיינט אז חזל האבן געמאכט אז מ'קען נישט צולייגן, כדי נישט צו מבייש זיין איינעם וואס האט נישט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז מ'קען צולייגן וויפיל מ'וויל, זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, אם רצה להוסיף, אז מ'קען צולייגן וויפיל מ'וויל, איז די גמרא מדייק, רצה לכתוב לה לא קתני, אלא רצה להוסיף, פשט, ס'וואלט געקענט שטיין אין די משנה אז רצה לכתוב לה טאמער די מאן וויל געבן פאר די פרוי א מתנה אסאך געלט, קען ער צולייגן קען ער אריינשרייבן אין די כתובה און זאגן איך געב דיר אסאך געלט סאך מער ווי די כתובה, אבער שטייט נישט אזוי, שטייט להוסיף, וואס איז דאס די לשון להוסיף? להוסיף איז משמע אז מ'איז מוסיף אויף א זאך וואס עקזיסטירט שוין, פשט אז די תוס' כתובה האט א דין ווי די כתובה אליין, זאגט טאקע די גמרא מסייע ליה, פון דא איז א ראיה לרבי איבו אמר רבי ינאי, דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי, רבי איבו אמר רבי ינאי האט געזאגט אז די תנאי הכתובה, ווי למשל די תוס' כתובה, און ווי רש"י זאגט די אלע אנדערע זאכן וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע משניות, למשל מזונות,

אז א פרוי וואס איז א מורדת זי וויל נישט וואוינען מיטן מאן, איז קנס'עט מען איר יעדע וואך נעמט מען אראפ נאך און נאך פון איר כתובה, ביז צום סוף בלייבט זי אן א כתובה און די מאן גט'ט איר אן א כתובה, איז היות וואס תוס' כתובה האט א דין ווי כתובה אליין, איז אויף תוס' כתובה איז דאס אויך געזאגט געווארן מען מאכט עס ווייניגער און ווייניגער, ביז זי גייט ארויס אפילו אן די תוס' כתובה, די זעלבע זאך איז לפוגמת, פוגמת וועט מען אויך זען איז דא א דין אז א פרוי וואס איז מודה אז די מאן האט איר באצאלט א חלק פון די כתובה, און די מאן זאגט כ'האב דיר באצאלט די גאנצע, דארף די פרוי שווערן כדי צו באקומען די רעשט, איז היות וואס תוס' כתובה האט א דין ווי די כתובה אליין, איז א פרוי וואס איז מודה אז זי האט באקומען די תוס' כתובה, איז אויך כאילו זי האט מודה געווען אויף די עיקר הכתובה, און יעצט וועט זי דארפן שווערן, און די זעלבע זאך לתובעת, לתובעת האט מען שוין געזען אז א פרוי וואס איז תובע איר כתובה אין בית דין פארלירט מזונות נאכדעם וואס די מאן שטארבט, די יתומים דארפן איר מער נישט אויסהאלטן, איז די דין איז נישט נאר געזאגט געווארן אויף די כתובה, נאר אויף די תוס' כתובה אויך. און די זעלבע זאך איז דא א נפקא מינה לעוברת על דת. א פרוי, מ'וועט זען דף ע"ב עמוד ב' דארט די משנה זאגט אז א פרוי וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, פארלירט איר כתובה. איז נישט נאר כתובה פארלירט זי, זי פארלירט אויך די תוס' כתובה. נאך א נפקא מינה דא לשבח. א פרוי קען נאר גובה זיין כתובה ווי רש"י זאגט, פון די נכסים פון די מאן, אבער נישט פון די נכסים וואס איז משביח, ס'טייטש טאמער די נכסים האבן משביח געווען, קען זי נישט גובה זיין פון די שבח. איז נישט נאר די כתובה קען זי נישט גובה זיין פון די שבח. נאר די תוס' כתובה אויכעט די זעלבע זאך לשבועה מ'עט זעהן אין משנה דף פ"ז אז ס'דא כל מיני אופנים וואס א פרוי דארף שווערן כדי צו מאנען די כתובה טאמער למשל די מאן איז נישט דארט דארף די פרוי שווערן איז נישט נאר אויף די כתובה נאר אויך אויף די תוס' כתובה נאר דרך אגב רש"י רעדט אויס אז לכאורה וואס איז א חילוק צווישן דאס און פוגמת וואס מ'האט פריער געזעהן איז ווי רש"י זאגט די חידוש ביי פוגמת איז אז אפילו ווען א פרוי איז מודה אז די מאן האט איר באצאלט נאר די תוס' כתובה יעצט וועט זי שוין דארפן שווערן אויך אויף די עיקר הכתובה, דאס איז די חידוש פון פוגמת, מה שאין כן דא רעדט מען סתם אזוי, אז ביי די אלע ציורים וואס מ'דארף שווערן, דארף מען שווערן נישט נאר אויף די כתובה נאר אויך אויף די תוס' כתובה. ווייטער, נאך א נפקא מינה דא איז לשביעית, אז לענין שמיטה, וואס דא א דין אז שמיטה איז משמט אלע חובות, אלע חובות וואס מ'האט נישט באצאלט ביז שמיטה, טאמער ס'קומט שמיטה ווערט עס נשמט מ'דארף עס מער נישט באצאלן חוץ כתובה, איז נישט נאר די כתובה ווערט נישט נשמט, תוס' כתובה אויך נישט. די זעלבע זאך איז לכותב כל נכסיו לבניו, ס'דא א דין, ווי רש"י ברענגט די גמרא אין בבא בתרא, אז טאמער א מענטש געט אוועק זיינע נכסים פאר די קינדער און לאזט איבער א שטיקל קרקע פאר די פרוי, פארלירט די פרוי די כתובה. דארט אין די גמרא איז מביא פונקט וועלכע ציור מען רעדט, אבער על כל פנים נישט נאר די כתובה נאר אויך די תוס' כתובה. ווייטער נאך א נפקא מינה, לגבות מן הקרקע און מן הזיבורית, די דין איז אז א פרוי איז גובה איר כתובה נאר פון קרקע, און נאר פון שוואכע קרקע, איז די דין איז געזאגט געווארן נישט נאר ביי די כתובה, נאר אויך אויף די תוס' כתובה. און די זעלבע זאך וכל זמן שהיא בבית אביה, די דין איז אז א, מען האט דאך שוין געזען אז א אלמנה דארפן די יסומים אויסהאלטן, יעצט טאמער די אלמנה זיצט ווייטער דארט ביי די יתומים אינדערהיים ביי די מאן אינדערהיים, קען זי זיצן דרייסיג פערציג פופציג יאר זעכציג יאר, ווילאנג זי לעבט קען זי דארט זיצן מען דארף איר אויסהאלטן, ביז ווילאנג זי וועט נישט גובה זיין די כתובה, יעצט וואס אבער טאמער א אלמנה נאכדעם וואס די מאן שטארבט גייט זי צוריק צום טאטן אין שטוב, און די יתומים האלטן איר נישט אויס, און זי איז נישט גובה די כתובה, אזוי גייט אריבער יאר נאך א יאר נאך א יאר, איז ווי מ'וועט זען די דין איז נאך פינף און צוואנציג יאר איז די משנה זאגט אין דף ק"ד איז איז א סימן אז די פרוי האט מוחל געווען אויף איר כתובה און זי קען מער נישט גובה זיין איז די דין איז געזאגט געווארן נישט נאר ביי כתובה נאר אויך אויף תוספת כתובה און די זעלבע זאך די לעצטע נפקא מינה זאגט די גמרא לכתובת בנין דכרין אז די כתובת בנין דכרין וואס מ'האט געזען אז די זינען ירש'ענען די כתובה פון די מאמע נישט נאר די כתובה נאר אויך די תוספת כתובה זאגט די גמרא ווייטער די גמרא גייט דא ברענגען פיר מחלוקת'ן וואס איז געווען צווישן די בני פומבדיתא און די בני מתא מחסיא, פשט ס'געווען א ישיבה אין פומבדיתא און א ישיבה אין מתא מחסיא, וואס זיי האבן זיך ארומגעקריגט אויף די פיר זאכן וואס מ'גייט שוין זען, איתמר מיר האבן געלערנט, כתובת בנין דכרין, פומבדיתא אמרי לא טרפא ממשעבדי, די בני פומבדיתא האבן געזאגט אז כתובת בנין דכרין קענען די זינען נישט תובע זיין פון נכסים משועבדים, פשט אפילו טאקע אז א כתובה קען א פרוי גובה זיין פון נכסים משועבדים, לאמיר זאגן איר מאן האט פארקויפט די נכסים פאר ער איז געשטארבן, קען די פרוי גיין צום לוקח זאגן אז ס'איז משועבד צו מיר, ס'איז משועבד צו מיין כתובה, פון דעסט וועגן האבן די בני פומבדיתא געזאגט אז כתובת בנין דכרין איז נישט אזוי, פשט לאמיר זאגן די מאמע איז געשטארבן און די טאטע האט גע'ירש'נט די נכסי צאן ברזל און ער האט פארקויפט א חלק פון זיי, איז קענען נישט גיין יעצט די זינען און גובה זיין פון נכסים משועבדים ס'איז נישט זייערס, פארוואס? ווייל ירתון תנן, זיי האבן גורס געווען אין די משנה טאקע ווי שטייט ביי אונזער גירסא, אז חזל האבן מתקן געווען מען זאל אריינשרייבן אין די כתובה די תנאי פון כתובת בנין דכרין, און וואס איז די נוסח, מען שרייבט אריין בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך, פשט חכמים האבן עס מתקן געווען אן ענין פון א ירושה, און אזוי ווי ירושה ירשנט א קינד נאר זאכן וואס די טאטע האט נישט פארקויפט, א זאך וואס די טאטע האט פארקויפט איז נישט משועבד צו די זון צו די יורש, די זעלבע זאך כתובת בנין דכרין האבן אויך חזל מתקן געווען אויף אזא סארט אופן ס'ארבעט ווי א ירושה און ממילא קענען זיי נישט גובה זיין פון נכסים משועבדים אזוי האבן די בני פומבדיתא געזאגט בני מתא מחסיא אמרי האבן געזאגט פארקערט אז טרפא ממשעבדי זיי האבן געהאלטן אז מ'קען יא גובה זיין פון נכסים משועבדים פארוואס ווייל יסבון תנן זיי האבן גורס געווען אנדערש אין די משנה

והלכתא זאגט די גמרא אז לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן די הלכה איז ווי די בני פומבדיתא מען דארף גורס זיין ירתון כתובת בנין דכרין איז א ענין מ'האט עס מתקן געווען אזוי ווי א ירושה און ממילא קענען זיי אוודאי נישט גובה זיין פון נכסים משועבדים נאך א מחלוקת צווישן די ביידע ישיבות זאגט די גמרא מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא שבועה פשט אזוי דאס איז קלאר אז ווען א פרוי איז גובה איר כתובה פון די יתומים דארף זי שווערן אז די מאן האט איר נאכנישט באצאלט פון א צווייטע פלאץ פארוואס ווייל מ'דארף אלעמאל חושש זיין אז אפשר דער מאן האט איבערגעלאזט אינדערהיים עפעס א בינטל געלט דארט אז די פרוי זאל דאס נעמען פאר איר כתובה, און יעצט קומט זי נאכדעם זי האט עס אריינגעלייגט אין טאש קומט זי און זי זאגט אז כ'האב גארנישט באקומען, קיינער ווייסט דאך נישט די אמת, זי זאגט איך האב גארנישט באקומען און זי איז גובה איר כתובה פון די יתומים, איז כדי דאס זאל נישט געשען האט מען מתקן געווען אז א פרוי דארף שווערן אז זי האט נאכנישט באקומען איר כתובה, אבער זאגט די גמרא דאס איז קלאר אז טאמער דער מאן האט קלאר איבערגעלאזט מטלטלין וואס יעדער זעט יעדער ווייסט אז דאס איז מטלטלין וואס דער מאן האט אוועקגעלייגט פאר זיין פרוי פאר איר כתובה איז קלאר אז זי קען עס נעמען און זי דארף נישט שווערן, פארוואס ווייל מ'דארף נישט חושש זיין די מאן האט אוועקגעלייגט א צווייטע בינטל ערגעץ אנדערש, דאס האט ער אוועקגעלייגט דאס איז פאר איר זי נעמט עס און זי שווערט נישט, אבער וואו איז דא א מחלוקת, ליתנהו בעינייהו, טאמער די מאן האט אוועקגעלייגט מטלטלין און מ'טרעפט עס נישט לאמיר זאגן ס'איז פארלוירן געגאנגען, איז יעצט די שאלה צו די פרוי דארף שווערן צו נישט, פומבדיתא אמרי בלא שבועה, די בני פומבדיתא האבן געזאגט זי דארף נישט שווערן, פארוואס? ווייל מ'ווייסט אז די מאן האט אוועקגעלייגט די מטלטלין פארן פרוי, מ'ווייסט אויך אז ס'איז פארלוירן געגאנגען אז ס'איז פארלוירן געגאנגען קריגט זי פון א צווייטע פלאץ ווייל אלעס איז דאך משועבד צו איר, איז דארף מען איר באצאלן כתובה, מען דארף נישט חושש זיין אז דער מאן האט אוועקגעלייגט א צווייטע בינטל ערגעץ אנדערש, בני מתא מחסיא אמרי בשבועה, בני מתא מחסיא קריגן זיך, און זיי זאגן מ'דארף יא חושש זיין אז אפשר דער מאן אוועקגעלייגט ערגעץ אנדערש א צווייטע בינטל, און ממילא אז די פרוי וויל גובה זיין איר כתובה, דארף זי שווערן אז זי האט נישט באקומען פון א צווייטע פלאץ, זאגט די גמרא והלכתא בלא שבועה, די הלכה איז ווי די בני פומבדיתא, ברענגט די גמרא נאך א מחלוקת. ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה, פשט דאס איז יעדער מודה אז טאמער א מאן האט גענומען א פעלד ער האט מייחד געווען אז די פעלד זאל זיין א באצאלונג פאר מיין פרוי פאר איר כתובה און ער האט אנגעצייכנט פון אלע פיר זייטן וועלכע שטיקל פעלד ער וויל די פרוי זאל באקומען פון דא ביז דא פון דא ביז דא דאס איז פאר איר כתובה איז יעדער מודה אז די פרוי קען עס נעמען זי דארף נישט שווערן, פארוואס ווייל מען דארף נישט חושש זיין אז די מאן האט איר געצאלט פון א צווייטע פלאץ אויכעט ווייל דאס האט ער איר געגעבן ער האט אנגעצייכנט פונקט וואס ער געבט איר נאר וואס בחד מצרא ווען די מאן האט נאר געמאכט איין סימן ער האט געזאגט איך וויל די פעלד פון דא ער האט נישט געזאגט ביז וואו איז דא איז דא א מחלוקת צו די פרוי דארף שווערן צו נישט פומבדיתא אמרי בלא שבועה די בני פומבדיתא האבן געזאגט זי דארף נישט שווערן, מ'דארף נישט חושש זיין אז דער מאן האט אויך אוועקגעלייגט מטלטלין ערגעץ אנדערש פאר די פרוי, נאר מ'זאגט דאס דער פעלד, דאס האט ער געמיינט צו געבן. בני מתא מחסיא אמרי בשבועה, די בני מתא מחסיא זאגן, אז היות וואס דער מאן האט עס נישט אנגעצייכנט פון אלע פיר זייטן, דארף מען אלעמאל חושש זיין אז אפשר האט ער אויך אוועקגעלייגט מטלטלין אז זי זאל קענען נעמען פון דארט אפשר איר כתובה, און ממילא אז זי וויל נעמען די פעלד דארף זי שווערן. והלכתא די הלכה איז בלא שבועה, אזוי ווי די בני פומבדיתא. נאך א מחלוקת צווישן די ביידע ישיבות דאס האט נישט קיין שייכות צו כתובה, אמר לעדים, כתבו וחתמו והבו ליה, קנו מיניה, לא צריך אימלוכי ביה. פשט אזוי, דא רעדט מען פון א מענטש לאמיר זאגן ראובן וויל געבן א פעלד א מתנה פאר שמעון, און ער זאגט פאר עדים, הערטס צו, איך וויל געבן די פעלד במתנה, שרייבטס א שטר מתנה און חתמטס די שטר און טראגטס דער שטר פאר שמעון ווייל איך וויל אים געבן די פעלד במתנה. איז דאס איז יעדער מודה זאגט די גמרא אז טאמער די עדים האבן געמאכט דא א קנין, חוץ פון דעם וואס זיי גייען שרייבן די שטר האבן זיי אויך געמאכט א קנין פאר שמעונ'ס וועגן, א קנין חליפין א קנין סודר, דעמאלטס דארפן זיי נישט נאכאמאל גיין איבערפרעגן ראובן ווילסט טאקע אונז זאלן שרייבן די שטר עס איבערגעבן? זיי דארפן נישט נאכאמאל פרעגן. פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט היות עס איז געווען א קנין, און יעדע קנין, סתם קנין לכתיבה ועומד, יעדע קנין ליגט אטאמאטיש אז גייט קומען א שטר נאכדעם, איז קענען זיי גראד שרייבן א שטר נאכדעם און עס געבן פאר שמעון. אבער וואס לא קנו מיניה טאמער ס'איז נישט געווען קיין קנין, נאר סתם אזוי, ראובן האט געזאגט פאר עדים שרייבטס א שטר, חתמטס עס, און געטס עס פאר שמעון. איז דא דא א מחלוקת, פומבדיתא אמרי לא צריך אימלוכי ביה, די בני פומבדיתא האבן געזאגט אז די עדים קענען שרייבן, חתמ'ן און איבערגעבן, זיי דארפן נישט פרעגן נאכאמאל, בני מתא מחסיא אמרי, צריך אימלוכי ביה, די בני מתא מחסיא האבן געזאגט מען דארף יא נאכאמאל איבערפרעגן, פארוואס? ווייל והא ראיה מען האט נישט געמאכט קיין קנין, טאמער מען וואלט געוואלט גראד געבן האט מען געקענט מאכן א קנין, אז מען האט נישט געמאכט א קנין דארף מען נאכאמאל גיין פרעגן די נותן המתנה צו האלט טאקע ביי דעם צו נישט, זאגט די גמרא והלכתא, דא איז די הלכה ווי די בני מתא מחסיא, אז צריך אימלוכי ביה, מען דארף טאקע איבערפרעגן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען די משנה רבי אלעזר בן עזריה וכו', א מחלוקת תנא קמא און רבי אלעזר בן עזריה, לגבי די תוספת כתובה מן האירוסין, פשט א פרוי וואס איז נתארמלה אדער נתגרשה מן האירוסין, איז די שאלה איז צו זי קען גובה זיין די תוספת כתובה צו נישט, תנא קמא האט געזאגט זי קען גובה זיין אויך די תוספת כתובה, און רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט ניין, אז די מנה מאתים באקומט זי, אבער די תוספת כתובה באקומט זי נישט פארוואס? האט רבי אלעזר בן עזריה מסביר געווען, ווייל די תוס' כתובה האט די מאן נאר געשריבן על דעת דעם וואס זיי גייען חתונה האבן, דא האבן זיי נישט חתונה געהאט, און ממילא באקומט זי נישט די תוס' כתובה. זאגט די גמרא איתמר מ'האמיר געלערנט רב ורב נתן דא א מחלוקת, חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, וחד אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, מחלוקת רב ורב נתן. זאגט די גמרא, תסתיים דרב נתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, דשמעינן ליה לרב נתן דאזיל בתר אומדנא, כ'האב א ראיה אז רב נתן האלט ווי רבי אלעזר בן עזריה. פארוואס? ווייל וואס איז די טעם פון ר' אלעזר בן עזריה? די טעם האט מען געזען איז ווייל היות וואס די מאן האט נאר געגעבן די תוספת כתובה על דעת זאלן חתונה האבן, זאגט ר' אלעזר בן עזריה אז זי באקומט נישט די תוספת, איז לכאורה די מאן האט אמאל געזאגט אזא זאך, האט די מאן אמאל ארויסגעזאגט פון זיין מויל אז ער געבט עס נאר על דעת זיי זאלן חתונה האבן אוודאי נישט, נאר וואס? זעהן מיר דא אז רבי אלעזר בן עזריה האלט אז די מאן דארף גארנישט זאגן, אונז זעמער אומד זיין דעת ס'דא א אומדנא אז דאס איז אוודאי געווען זיין כוונה, און ממילא חזל גייען נאך א אומדנא, חזל זאגן אונז שאצן מיר אפ דאס איז געווען זיין כוונה, און פארדעם באקומט זי נישט די תוס' כתובה, און ממילא זאגט די גמרא, אונז האמער א צווייטע פלאץ א ר' נתן וואס האלט אויך מ'גייט בתר אומדנא, איז א ראיה פון דעם אז ר' נתן איז דער וואס האלט ווי רבי אלעזר בן עזריה, ווי זעהן מיר אז ר' נתן האלט אז מ'גייט בתר אומדנא? דאמר ר' נתן, ווייל ר' נתן האט געזאגט. אז הלכה כר' שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי, ר' נתן האט געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' שמעון שזורי אין צוויי פלעצער, סיי ביי מסוכן און סיי ביי תרומת מעשר של דמאי, יעצט ווי די צוויי פלעצער פון וואס רעדט מען, איז ווי רשי ברענגט באריכות, מסוכן איז אזוי, די משנה זאגט אין גיטין אז איינער וואס גייט ארויס פארט אוועק א ווייטע וועג און ער זאגט פאר עדים כתבו גט לאשתי, שרייבטס א גט פאר מיין פרוי. יעצט נארמאל אז א מענטש איז אינדערהיים און זאגט פאר מענטשן פאר עדים כתבו גט לאשתי קענען זיי שרייבן אבער מען טאר עס נישט איבערגעבן פאר די פרוי ווייל ער האט דאך נישט געזאגט תנו ער האט נישט געזאגט געטס עס איבער ער האט געזאגט שרייבן אבער טאמער איינער פארט ארויס א ווייטע וועג און זאגט כתבו גט לאשתי איז שאצט מען אפ אז אוודאי האט ער געמיינט מען זאל עס אויך איבערגעבן מעג מען עס אויך איבערגעבן איז דא דארט א רבי שמעון שזורי וואס זאגט נאך מער אז נישט נאר ווען איינער פארט ארויס א ווייטע וועג נאר אפילו א חולה מסוכן וואס איז קראנק און ער זאגט פאר מענטשן כתבו גט לאשתי שאצט מען אויך אפ אז אוודאי האט ער געמיינט כתבו ותנו און מען מעג איבערגעבן די גט פון די פרוי, איז ר' נתן זאגט די הלכה איז ווי דער ר' שמעון שזורי, דאס איז איין פלאץ ווי די הלכה איז ווי ר' שמעון שזורי, נאך א פלאץ איז ביי תרומת מעשר של דמאי, וואס איז דאס תרומת מעשר של דמאי איז אזוי ווי רש"י ברענגט, די משנה זאגט אין דמאי, וואס איז דאס דמאי, דמאי מיינט אז מען קויפט פירות פון א עם הארץ ווערט עס גערופן דמאי, מען דארף אראפ נעמען פון דעם נאכאמאל מעשרות, ווייל אפילו טאקע רוב עם הארצים נעמען אראפ מעשר, אבער היות ס'איז דא א מיעוט וואס נעמען נישט אראפ האבן חז"ל מתקן געווען אז ווי לאנג מען נעמט נישט נאכאמאל אראפ מעשר הייסט עס דמאי און מען טאר עס נישט עסן, יעצט וואס איז טאמער איינער האט געקויפט פירות פון א עם הארץ ס'איז געווארן שבת, שבת טאר מען נישט מפריש זיין קיין מעשר, ער האט פארגעסן צו מפריש זיין מעשר, און שטייט דארט אין די משנה אז מען קען גיין צו די עם הארץ און אים פרעגן, האסט מפריש געווען מעשר צו נישט, טאמער זאגט ער יא, קען מען זיך סומך זיין אויף אים, ווייל ווייטער. ס'איז נאר א תקנת חכמים, בעצם רוב עם הארצים מעשר'ן יא, מדאורייתא מעג מען עס עסן, חכמים האבן געזאגט אז נישט, און ממילא האבן חכמים געזאגט אז שבת, אלס עונג שבת, קען מען פרעגן די עם הארץ צו ער האט גע'מעשר'ט צו נישט טאמער ער זאגט ער האט גע'מעשר'ט מעג מען עס עסן, און מוצאי שבת איז דעמאלטס ווען מען הערשט מפריש די מעשרות, אזוי שטייט דארט אין די משנה, איז לייגט רבי שמעון שזורי צו אז ס'איז אויך דא א ציור אין די וואכן וואס מען קען פרעגן די עם הארץ צו ער האט מפריש געווען מעשרות און מען קען זיך פארלאזן אויף אים ווען טאמער מ'האט מפריש געווען מעשר נאכדעם וואס מ'האט געקויפט די דמאי פון די עם הארץ, און נאכדעם וואס מ'האט מפריש געווען די מעשר, די דין איז, נארמאל מ'איז מפריש מעשר ראשון ווי גייט עס צו די לוי, דא גייט עס נישט צו די לוי, ביי דמאי גייט עס נישט צו די לוי ווייל המוציא מחבירו עליו הראיה, מ'קען עס אליין האלטן אבער וואס, פון יעדע מעשר דארף מען אויך אראפ נעמען תרומת מעשר, וואס תרומת מעשר האט שוין א דין ממש ווי תרומה, און דאס טאר א זר נישט עסן, און ממילא וואס געשעט אז איינער קויפט דמאי פון א עם הארץ, ער איז מפריש פון דעם מעשר, ווייל חכמים האבן מתקן געווען מ'דארף מפריש זיין מעשר, פון דעם איז ער מפריש תרומת מעשר וואס דאס דארף מען געבן פארן כהן, און יעצט מישט זיך אויס די תרומת מעשר מיט פשוטע חולין, און וואס איז געשען? דא געווארן א ריזיגע הפסד יעצט, יעצט קען מען נישט עסן קיין טראפ פון די חולין ווייל ס'איז אויסגעמישט דא תרומת מעשר, אפילו נאר דרבנן'דיגע תרומת מעשר, אבער מ'קען עס נישט עסן, מדרבנן, טאר א ישראל דאס נישט עסן, דארפסט פארקויפן פאר א כהן פאר ביליג. איז דא זאגט ר' שמעון שזורי אז חז"ל האבן אויך מתקן געווען א קולא אז מען קען גיין פרעגן די עם הארץ צו ער האט געמעשרט צו נישט טאמער זאגט ער יא קען מען זיך פארלאזן אויף אים איז על כל פנים זאגט ר' נתן די הלכה איז ווי די ביידע ר' שמעון שזורי'ס איז וואס זעהן מיר דא דער צווייטער ר' שמעון שזורי איז נישט נוגע דא צו אונזער סוגיא אבער דער ערשטער ר' שמעון שזורי ביי מסוכן ביי חולה מסוכן וואס זאגט כתבו גט לאשתי וואס דארט זאגט ר' שמעון שזורי אז ס'ליגט אין זיינע ווערטער אונז שאץ מיר אפ אז ער האט אוודאי געמיינט צו זאגן אויך תנו, זעהן מיר אז ר' שמעון שזורי האלט אז מען זאגט אן אומדנא, מען שאצט אפ, חכמים האבן געמאכט א חשבון אז אוודאי האט ער דאס געמיינט, איז אז ר' נתן זאגט די הלכה איז ווי ר' שמעון שזורי, זעהן מיר אז ר' נתן האלט, פון אומדנא, אז מען קען אפשאצן וואס יענער האט געמיינט, און ממילא איז א ראיה אז ר' נתן איז טאקע דער וואס האט געזאגט דא אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן עזריה, וואס ר' אלעזר בן עזריה שאצט אויך אפ, וואס איז געווען די כוונה פון די מאן? איז אויב אזוי קומט אויס אז רב, וואס רב קריגט זיך אויף ר' נתן, רב איז דער וואס האט געזאגט אז אין הלכה כר' אלעזר בן עזריה, פרעגט אבער די גמרא, ורב לא אזיל בתר אומדנא, האסט געמאכט אזא הנחה, האסט געהאט א ראיה אז ר' נתן גייט בתר אומדנא, רב נישט, והא איתמר מ'האמיר געלערנט, מתנת שכיב מרע, שכתוב בה קנין, פשט אזוי, א שכיב מרע דאס איז א מענטש וואס האלט ממש פארן שטארבן, וואס ביי אזא סארט מענטש האבן חז"ל מתקן געווען כל מיני תקנות, וואס איז נישט דא ביי נארמאלע מענטשן, איז ווי למשל, איין זאך איז, אז נארמאל א מענטש וויל איבערגעבן א זאך, דארף זיין א קנין, אן קיין קנין קען מען גארנישט איבערגעבן פאר א צווייטן, ביי שכיב מרע איז נישט אזוי, ביי שכיב מרע איז דבריו ככתובים וכמסורים, ברגע וואס ער זאגט עפעס, איז עס שוין חל, ער דארף נישט מאכן א קנין, דאס איז איין זאך וואס איז געזאגט געווארן ביי שכיב מרע, שפעטער איז דא נאך א זאך אז א שכיב מרע וואס ווערט געזונט קען צוריק ציען, נארמאל א מענטש מאכט א קנין, קען ער נישט צוריק ציען, א שכיב מרע קען צוריק ציען, איז דא נאך א זאך ביי שכיב מרע אז, למשל א הלוואה, א מענטש קען נישט איבערגעבן א הלוואה פאר א צווייטן, אז איינער איז דיר שולדיג געלט ווילסטו עס איבערגעבן, די חוב ווילסטו געבן איבערגעבן פאר א צווייטן, און די איינציגסטע וועג דאס צו טון איז אגב קרקע, מיט א קנין סודר למשל קען מען דאס נישט טון, ביי שכיב מרע נישט אזוי, א שכיב מרע וואס האלט פארן שטארבן קען ער זאגן אז יענער און יענער איז מיר שולדיג געלט איך וויל די חוב זאל אריבער גיין צו יענעם יעצט קען מיין חבר מאנען די געלט ער קען עס טון, נאך א זאך וואס דא ביי א שכיב מרע איז נארמאל א מענטש וואס מאכט א קנין איז די קנין חל בשעת ער לעבט א מענטש קען נישט מאכן אז א קנין זאל חל זיין לאחר מיתה, ביי שכיב מרע נישט אזוי, שכיב מרע קען זאגן אז לאחר מיתה וויל ער דאס און דאס זאל געשען, און ס'איז געשען טאקע, איז די אלע זאכן איז געזאגט געווארן ביי שכיב מרע אבער וואס, אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז שכיב מרע דארף נישט קיין קנין, נאר ברגע וואס ער זאגט עפעס איז עס שוין א שוין א חלות, ס'איז שוין געשען, איז וואס איז טאמער א מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין, פשט א מענטש האט געשריבן א שטר, א שכיב מרע האט געהייסן שרייבן א שטר אז ער האט געהייסן איבערגעבן פאר יענעם און יענעם עפעס א געוויסע חפץ דארט, אבער ער האט אויך געפאדערט זאל זיין א קנין, מ'האט געמאכט א קנין סודר, איז דא. איז דא א שאלה, ווייל דא האט מען געטון ביידע זאכן, סיי ס'איז געווען די ענין פון שכיב מרע, און סיי ס'איז דא דא די ענין פון א געהעריגע קנין וואס א שכיב מרע דארף נישט קיין קנין, איז דא א מחלוקת רב און שמואל, וואס איז וואס טוט זיך וואס די הלכה ביי אזא אופן, בבי רב משמיה דרב אמרי, בית מדרש פון רב האט מען נאכגעזאגט פון רב, אז ארכביה אתרי ריכשי, אז דער מענטש האט עס געפירט אויף צוויי פערד, פשט ער האט ביידע מעלות ווי מ'וועט שוין זען, סיי די מעלות פון א שכיב מרע, און סיי די מעלות פון א נארמאלע מענטש. ושמואל אמר, און שמואל האט געזאגט לא ידענא מאי אידון בה, איך ווייס דיר נישט וואס צו זאגן, פשט ס'איז א גרויסער פראבלעם וואס דער שכיב מרע האט דא געטון, און די גמרא איז מסביר ביידע צדדים, בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי ריכשי וואס איז פשט? פשט אזוי, הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע, רב האלט אז ברגע וואס א שכיב מרע סיי ער זאגט מען זאל עפעס איבערגעבן און סיי ער מאכט א קנין, האט עס יעצט די מעלות פון ביידע וועלטן, סיי די מעלות פון א שכיב מרע און סיי די מעלות פון א בריא, אז וואס, הרי כמתנת בריא דאם עמד אינו יכול לחזור בו, פון איין זייט האט עס די מעלות פון א בריא אז ער קען מער נישט צוריק ציען, פשט דער מענטש פארוואס האט ער געמאכט א קנין, אונז שאץ מיר אפ אז ער האט געמאכט א קנין ווייל ער האט געוואלט דא עפעס צולייגן, ער האט געוואלט צולייגן אז אפילו טאקע א שכיב מרע קען צוריק ציען ער וויל זאגן איך גיי נישט צוריק ציען אפילו איך ווער געזונט צי איך נישט צוריק, דאס האט ער אויפגעטון דא מיטן קנין, פון די צווייטע זייט האט ער אויך די מעלות פון א שכיב מרע, הרי כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלוואתו לפלוני, הלוואתו לפלוני, אז ער קען איבערגעבן א הלוואה, ער קען איבערגעבן א חוב, וואס נארמאל א מענטש קען דאס נישט טון אפילו מיט א קנין סודר אויך נישט, ער קען דאס יא טון, אזוי זאגט רב, ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, ס'איז א גרויסער פראבלעם דא, לא ידענא מאי אידון בה, איך ווייס נישט וואס צו טון דא, ווייל שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה, פשט אונז זעמער דא חושש, שמואל איז חושש, אז אפשר דער מענטש דער שכיב מרע האט זיך באמת איינגערעדט אז דער קנין ארבעט מיט א קנין סודר, ער האלט באמת אז דער קנין האט עפעס אויפגעטון דא, און ער האט דאך געוואלט די מתנה זאל חל זיין לאחר המיתה. יעצט אזוי, א שכיב מרע קען טאקע עפעס אויפטון לאחר המיתה, א שכיב מרע קען עפעס אוועקגעבן לאחר המיתה, אבער א נארמאלע מענטש קען נישט, און ממילא טאמער ער וויל זיך באנוצן מיט א נארמאלע קנין לאחר המיתה, דאס קען אוודאי נישט געשען, מען קען נישט מאכן א קנין סודר לאחר המיתה, און ווי רש"י זאגט, אפילו טאקע אז ס'דא א רבי יוסי אין בבא בתרא, וואס רבי יוסי זאגט דארט אז ווען א מענטש שרייבט איבער זיינע נכסים פאר זיין זון לאחר המיתה, דעמאלטס העלפט עס יא, איז אויך נישט פשט ס'איז חל לאחר המיתה, אוודאי איז עס חל גראד דעמאלטס ביים איבערגעבן די מתנה, נאר וואס, די גוף הקרקע גייט אריבער צו די זון גראד ביים שרייבן די שטר, און שפעטער לאחר המיתה גייט אויך אריבער די פירות, אבער דאס איז קלאר לויט יעדעם אז ס'איז נישט דא אזא זאך מאכן א קנין סודר אז א גאנצע קנין זאל געשען לאחר המיתה, און ממילא זאגט שמואל דא דער מענטש איז צומישט אינגאנצן, פון איין זייט וויל ער זיין א שכיב מרע, פון די צווייטע זייט וויל ער זיך באנוצן מיט א קנין, און מאכן א קנין לאחר מיתה איז נישט דא אזא זאך, און פאר דעם זאגט שמואל אז אוודאי די מתנה איז נישט חל, אבער עכ"פ דא זעהן מיר דא אז רב מאכט דא אן אומדנא, ווייל דער שכיב מרע האט גארנישט געזאגט, אונז ווייסט מיר נישט וואס דער שכיב מרע האלט באמת, דער שכיב מרע האט פשוט געזאגט אז מ'זאל איבערגעבן דאס און דאס פאר יענעם, און ער האט געהייסן מאכן א קנין, זאגט רב אז ער האט געמיינט ביידע מעלות און ביידע וועלטן, פשט רב האלט אויך פון אומדנא, איז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ר' נתן איז דער וואס האלט ווי ר' אלעזר בן עזריה, ווייל ר' אלעזר האלט ווי אומדנא פון אומדנא און רב נישט, אונז זעהן מיר דא רב האלט אויך פון אומדנא, אלא נאר זאגט די גמרא תרווייהו אזלי בתר אומדנא, אוודאי סיי רב סיי ר' נתן ביידע האלטן אז מען גייט נאך אומדנא מען קען אפשאצן וואס א מענטש האלט, נאר פון דעסט וועגן ווייסט מען נאך אלץ נישט ווער האלט די הלכה איז ווי תנא קמא און ווער האלט די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן עזריה, פארוואס ווייל ווי מען וועט שוין זעהן ווי די גמרא וועט מסביר זיין אז ביידע סיי דער תנא קמא סיי ר' אלעזר בן עזריה ביידע זענען מסכים בעצם אז מען גייט בתר אומדנא פשט נישט ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט, ביז יעצט האבן אונז געלערנט אז תנא קמא גייט נישט בתר אומדנא און ר' אלעזר בן עזריה ער שאצט אפ אז די תוספת כתובה האט מען געגעבן על דעת חתונה צו האבן, תנא קמא אבער נישט. דאס זאגט די גמרא ס'נישט ריכטיג. מאן דאמר הלכה שפיר. דער מאן דאמר אדער רב אדער ר' נתן וואס האלט אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן עזריה איז פשוט, ר' אלעזר בן עזריה איז אוודאי האט מען געשמועסט זיין טעם איז וועגן אומדנע. אבער מאן דאמר אין הלכה, אפילו דער מאן דאמר וואס האלט די הלכה איז נישט ווי ר' אלעזר בן עזריה, נאר ער האלט די הלכה איז ווי די תנא קמא, אז אפילו אן ארוסה באקומט תוספת כתובה, האלט אויך פון אומדנע, נאר פארוואס? ווי קומט דא אריין אומדנע? ווייל הכא נמי אומדן דעתא, משום איקרובי דעתא והא איקרבא ליה דעתא. פשט, רבי אלעזר בן עזריה האט געהאלטן וואס איז די אומדנה? די אומדנה איז, אז א מענטש געבט תוספת כתובה נאר על דעת חתונה צו האבן. דאס זאגט דער תנא קמא נישט ריכטיג. תנא קמא האלט, און אזוי אויך אדער רב אדער ר' נתן וואס האלטן ווי די תנא קמא האלטן אויך אזוי, אז א מענטש געבט תוספת כתובה פשוט נאנט צו ווערן מיט די פרוי, אפילו עס וועט נישט זיין קיין חתונה, און פאר דעם זאגט דער תנא קמא אז אפילו טאמער ס'איז געווען א גירושין אדער אז זי איז געווארן א אלמנה מן האירוסין זאגט מען אויך זי באקומט תוספת כתובה פארוואס ווייל די אומדנע איז אז דער מאן האט איר עס געוואלט געבן אפילו מן האירוסין ווייל ער האט געוואלט ווערן נאנט מיט איר און די נאנטקייט האט ער געוואלט שוין פון די אירוסין זאגט די גמרא יתיב רבי חנינא קרא רבי חנינא קרא קרא קרא גייט פשט איז געווען א בקי אין די טראפן פון פון פסוקים איז ער געזעצן קמיה דרבי ינאי וקאמר ער האט געזאגט הלכה כרבי אלעזר בן עזריה אמר ליה האט רבי ינאי אים געזאגט פוק קרי קראיך לברא גיי ליין דיין פסוקים אינדרויסן אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו האט נאכגעזאגט בשם רב אז הלכה כרבי אלעזר בן עזריה די הלכה איז יא ווי רבי אלעזר בן עזריה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ורב נחמן דידיה אמר רב נחמן אליין האט אנדערש געהאלטן ווי שמואל ער האט געהאלטן אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ונהרדעי משמיה דרב נחמן אמרי הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ואף על גב דלט ר' נחמן ואמר, אפילו ר' נחמן האט געשאלטן און געזאגט אז כל דיינא דדאין כר' אלעזר בן עזריה הכי והכי תיהוי ווער ס'פסק'נט ווי ר' אלעזר בן עזריה אך און וויי, אפילו הכי הלכה כר' אלעזר בן עזריה, די הלכה איז נאך אלץ ווי ר' אלעזר בן עזריה, פשט אונז האמיר דא כל מיני שיטות לכאן און לכאן, אסאך האלטן די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן עזריה, אסאך האלטן די הלכה איז נישט ווי ר' אלעזר בן עזריה, פירט די גמרא אויס, והלכה למעשה כר' אלעזר בן עזריה, די הלכה למעשה איז ווי ר' אלעזר בן עזריה, אז די תוספת כתובה איז נאר געשריבן געווארן על דעת אז ס'זאל זיין א חתונה, און ממילא טאמער ס'איז נישט געווען קיין חתונה באקומט נישט אן ארוסה תוספת כתובה.